היום יום כ"ג אדר א', הרבנים ובעלי תורה נקראים עיני העדה וראשי אלפי ישראל, רבנים און תורה אידן, זיי ווערן אנגערופן די אויגן פון פאלק און די קאפ פון פאלק, וכשהראש הוא בריא אזי גם הגוף בריא, און ווען דער קאפ איז געזונט איז אויך דער גוף געזונט. איז דאס איז פון א בריוו וואס די רבי האט געשריבן צו א רב אין די אנהייב צדיק'ס אין תרצ"א ער איז געקומען אין אמעריקע און ס'איז זייער קלאר אז ער האט זיך באקלאגט ער פילט זיך עלנד און זייער אומרואיג פון די מצב אין אמעריקע ס'איז געווען ניט געשמאק דער מצב פון אידישקייט. שרייבט אים דער רבי, וואס שרייבסט דו, באקלאגסט זיך און דו ביסט אויס מענטש און ס'גיט דיר קיין רו ניט. ס'איז קלאר, א גוף ציט זיך נאכן קאפ, און פונקט ווי מען טאר זיך ניט פאלש לאזן איינרעדן זיך אז מיר האבן עפעס מערער מעלות וויפיל מיר האבן באמת, טאר מען זיך אויך ניט פארקערט זוכן חסרונות סתם אין דער וועלט אריין, מערער ווי מען האט, ניט אויף זיך און ניט אויף א צווייטן, מען דארף ניט קריכן און זוכן חסרונות. רבנים און בעלי תורה, זיי זיינען די אויגן פון פאלק און די קאפ פון פאלק, אז די קאפ איז געזונט, איז דער גוף געזונט.

די זיסקייט פון תורה אבער בתוקף, ימין מקרבת און שמאל דוחה, און מ'שאנעוועט קיינעם ניט, און מ'זאגט וואס מ'דארף אבער איינער צום צווייטן דירעקט, און שטארקע ווערטער און ווייכע ווערטער, אט וואס מ'דארף אויף צו מסביר זיין, אבער רעדן איינס אויף איינס. איז אזוי קען מען אויפטון און ווייזן אידן ווי זיך אויפצוגעפירן ריכטיג און ווי צו פארריכטן עניינים עיקריים פון אידישקייט, און אזוי שאפט מען א סביבה מען איז משפיע אויף אלעמען און ס'ווערט ליכטיגער ביי זיך און ביי אנדערע. דאס דארף מען טון און מען דארף דאס טון מיט מיט שפלות און נמיכות רוח און אבער זאגן אז מען פילט זיך בייאוש, וואס האב איך געטון און וואס וועל איך טון, דאס איז ניט קיין שפראך. דאס וואס דו זאגסט אז בארזים נפלה אש זרה ס'איז דער ייאוש איז גאר גרויס, און דער תירוץ איז ס'איז אמעריקע, איז קלאר דאס איז א אפגעלאזנקייט, מען לאזט זיך אפ בידיים. אלע רבנים וואס זענען געקומען פון אייראפע פון פוילן וואס זענען פארבונדן מיט די רביים דארפן זיי זיך ארגענעזירן און דער ריחוק המקום דארף ניט משפיע זיין און מען דארף זיך ארגענעזירן אויף צו משפיע זיין און רעדן איינער צום צווייטן ווי אזוי מען זאל פארשטארקערן איינער דעם צווייטן זייערע קהילות און דער רבי רעכנט דארטן אויס א גאנצן ריי מיט נעמען פון רבנים וואס אז זיי וועלן זיך ארגענעזירן וועלן זיי זען אז זיי וועלן שטארק מצליח זיין און זיי וועלן שטארק אויפטון, און דער רבי פירט אויס אז בשעת מען וועט זיך צוזאמען נעמען און מען וועט טון וואס מען דארף, וועט איר אויספירן אייער שליחות אויף וואס מען האט אייך געשיקט אין אמעריקע, וואס איר דארפט דארטן שטארקן און אויפבויען אידישקייט.